דער אַלטער מגיד, מיט אַ פּעקל אױף די דאַרע פּלײצעס און מיט די זעקס דרשות אין קאָפּ, פֿלעגט ער גײן פֿון שטעטל צו שטעטל און באַשענקען יעדע ייִדישע קהילה מיט אַ פּאָר דרשות פֿון די זעקס. פֿאַר װאָס דער שמשׂ פֿון יעדן שטעטלשן בית-המדרש פֿלעגט בײַם טיר פֿון בית-המדרש אַװעקשטעלן אַ קערה און יעדער צוהערער פֿלעגט אַהין אַ גראָשן, אַ קאָפּיקע און אַ דרײַערל אַרײַנװאַרפֿן. אין אזא קערה פלעגט ער שטענדיג געפינען צוויי דריי גלאטע מטבעות, זיין דאר פנים פלעגט זיך פארקרימען, דער שטערן פלעגט זיך קנעטשן, און די לאנגע בארד פלעגט זיך וואונדערן, ס'טייטש, פאר תורה זאל מען מיט גלאטע מטבעות צאלן? ער פלעגט זיך נאך מעריב דעם שמש באווייזן, אפשר וועט יענער אויסגעפינען אז עס זענען גוטע. נאר זעלטן ווען עס פלעגט זיך טרעפן אזא נס, דאס רוב זענען די שמשים געוועזן גרויסע מחמירים און פלעגן קיין גלאטע מטבע ניט וועלן כשר מאכן. דעמאלט פלעגט דער מגיד א טיפן זיפץ געבן וואס אידן זענען אין גלות אזוי צעלאזן געווארן, פלעגט צונעמען צוריק די מטבעות פון שמשׂ, אריינלייגן זיי אין באזונדער בייטעלע ווי אלע גלאטע מטבעות האבן זיך געקליבן, כדי זיי זאלן זיך ניט צומישן. מיט די גוטע מטבעות, און ער זאל חלילה ניט נכשל ווערן אליין, געבנדיק אזא מטבע וועמען עס איז. די גוטע מטבעות פלעגט ער אין א צווייטן בייטעל אריין לייגן, טיף ביידע בייטעלעך אין בוזעם קעשענע באהאלטן, און זיך נעמען זיס אידישלעך אונטערזיפצן, ביז ער פלעגט טאקע אזוי איינשלאפן אויף דער באנק. ווי געזאגט האט ער געהאט אין קאפ נאר זעקס דרשות, אבער זעלטן ווען ער פלעגט די גאנצע סחורה זיינע אין איין שטעטל אויספאקן. דאס איז ניט חלילה ווייל ער איז געוועזן א שלעכטער סוחר און האט ניט געוואלט פאר זיין סחורה לעזן, ער וואלט אוודאי אין יעדן שטעטל זיין גאנצע סחורה אויספארקויפט, פארקערט, עס וואלט פאר אים א גרויס גליק געוועזן, פאר זעקס דרשות וואלט ער א רובל צוועלף געלעזט, נאך אזא פדיון וואָלט ער שוין אין אַ צווייטן שטעטל ניט געדאַרפֿט גיין צו פֿוס. ער וואָלט זיך געדונגען אַ פֿור און צוגעפֿאָרן מיט ברייטקייט צום בית-המדרש פֿון דעם צווייטן שטעטל און אפשר נאָך אויף אַן אַכסניה פֿאַרפֿאָרן. און ווען ער וואָלט זיך אַזאַ מותרות ערלויבט, וואָלט ער אין דעם צווייטן שטעטל פֿאַר יעדער דרשה טייערער גענומען. עס איז פֿאָרט אַ נפֿקא-מינה פֿון אַ מגיד אַ פֿוסגייער ביז אַ פֿערד-מגיד. וואָס העלפֿט עס אָבער? די שטעטלעך וואו ער פלעגט קומען צו פוס זענען אלע ארעמינקע קהילות געווען און האבן מעהר ווי פאר איינע, העכסטענס פאר צוויי דרשות, ניט געקאנט באצאלן. און אויפן דריטן טאג פלעגט ער נעמען זיין פעקל אויף די פלייצע, א טאפ טאן דעם שטערן צו עס ליגט דארטן אלע זעקס דרשות, צו האט ער די צוויי חלילה ניט אין שטעטל פארגעסן, און פלעגט זיך לאזן פאמעליך גיין איבער פעלדער און וועלדער זומער ביי שיין וועטער, טאקע ערגעץ אין פעלד אדער אין וואלד איבערנעכטיגן. ווינטער אבער, אין א אידישער קרעטשמע, ווי ער פלעגט אויסער א גוטע ישובישע וועטשערע אויך א גוטע נדבה קריגן. אין דעם צווייטן שטעטל פלעגט ער אנדערע צוויי דרשות אויספאקן. ערשטנס האט ער צוליב פארשידנארטיגקייט אליין געוואלט איבערביידן די דרשות, און צווייטנס האט ער מורא געהאט טאמער געפינט זיך גראד אין בית מדרש א איד פון יענעם שטעטל ווי ער האט ערשט פריער גע'דרש'נט. אין פארלויף פון פיל יארן האט ער זיך אזוי איינגעוואוינט אין די זעקס דרשות אז ער פלעגט זיי זאגן ווי אן אויטאמאט. ער פלעגט אפט אויפן בימה שטיין און קלערן פון דער היים פון זיין ווייב פון דער עלטערע טאכטער וואס איז שוין לאנג צייט זיך חתונה צו מאכן, און די דרשה פלעגט זיך ווי אן זיין וויסן גיסן גיסן ביזן סוף, ביז ובא לציון גואל. אמאל פלעגט זיך נאך טרעפן אז ער פלעגט די דרשה ענדיגן, און זייענדיג שטארק פארטיפט אין אייגענע מחשבות פלעגט ער ניט וויסן אז ער האט שוין גענדיגט, און פלעגט בלייבן שטיין אזוי פארטראכט אויפן בימה, וואס פארן עולם איז דאס זייער משונה'דיג אויסגעקומען. ביז וואנען די יתומים פון בית מדרש פלעגן אים ניט אויפוועקן פון זיינע מחשבות מיט זייערע קלינגענדיגע קדישים, דאן פלעגט ער זיך דערשראקן א כאפ טאן, א קוש געבן דעם פרוכת פון ארון קודש, און שטיל אראפגיין און נאך שטילער הינטערן בימה זיך אוועקזעצן. צייטנווייז פלעגט אים איינפאלן א געדאנק אין קאפ אויסצולערנען נאך אפאר דרשות, איבערהויפט האט עס פאסירט אין די לעצטע יארן ווען ער האט שוין צו עטליכע מאל יעדע שטעטל באזוכט און אלע זיינע דרשות צו צוויי דריי מאל איבערגעזאגט, אמת ער האט געוואוסט אז די קליינע שטעטלדיגע אידן וואס האבן גרויס קאפדרייעניש פון דאגות פרנסה וועלן געוויס ניט געדענקן וואס ער האט דא מיט א יאהר אדער צוויי יאהר צוריק געזאגט, אבער אויף א נס פארלאזן זיך קען מען ניט. אויסער דעם האבן אין אנדערע שטעטלעך צוויי פון זיינע דרשות שוואך גענומען גילטן. דאס זענען געווען די דרשות וועגן פאלשע וואג און מאס, ווייל דארטן האבן די אוראדניקעס זייער בייזע גוים אליין שטארק דערויף אכטונג געגעבן, האבן פיל אקטן די ארעמע קרעמער געמאכט, און די וואג איז דארטן געווען גע'חתמ'ט. און פאר יענע שטעטלעך וואלט טאקע אוודאי זייער צייטיג געווען צוויי נייע דרשות, אנשטאט די צוויי דרשות וועגן פאלשע וואג און מאס. אבער ברענגן זיין רעיון בפועל איז אים זייער שווער געוועזן. א מידער א פארמאטערטער פלעגט ער אריינפאלן אין א שטעטל, פלעגט קומענדיג אין בית המדרש וואו זיין אכסניא איז שטענדיג געוועזן, זיך מוזן ארומוואשן, זומער אפרייניגן דעם שטויב פון זיין לאסטענער קאפאטע, פון זיינע היטל, יארמולקע און שטיוול, אסיען צייט טריקענען די קליידער, און ווינטער ווארעמען זיך ביים אויוון. נאך אזא שווערן וועג פון איין שטעטל אין א צווייטן, און נאך אזא רעפאראציע אין בית המדרש, פלעגט ער זיך מוזן אויסציען אויפן באנק און אפרוען, אמאל טאקע כאפן א דרעמל און אנטשלאפן ווערן, ביז דער שמש פלעגט אים ניט גאר איידל א וועק טאן. ר' מגיד! איר דארפט זיך שוין מכין זיין, דער עולם קומט שוין באלד דאווענען און איר שלאפט. אזוי האט ער זיך געמוזט מייאש זיין פון אויסלערנען נייע דרשות, טראכטנדיג, איך וועל שוין מיין וועלטל אויספירן מיט די אלטע דרשות, פארפאלן. עס איז אבער געקומען א צייט ווען דער ארעמער אלטער מגיד האט זיך אויף דער עלטער געמוזט לערנען א נייע דרשה, א דרשה, וועלכע האט זיך אים קיינמאל ניט גע'חלומ'ט, וועלכע איז אים געוועזן שווערער ווי אנהויבן שטודירן דאקטער אין א יוניווערזיטעט. וואס זאל מען אבער טאן מיט דער היינטיגער וועלט, אלץ וויל זי נייעס, מאדעס, אפילו אין מגידות. א זינדיגע וועלט. דערגאַנגען איז ער פֿון דער נײַער סאָרט דרשה, קומענדיק אין אַ קלײן שטעטל און טרעפֿנדיק אױף די טירן פֿון בית-המדרש אַ מאָדנעם צעטל אױפֿגעקלעבט, עפּעס איז דאָס יאָ װעגן אַ מגיד און ניט װעגן אַ מגיד. הױבן הױבט זיך עס אָן װי דער שטענדיקער נוסח: היום, אָבער אַנשטאָט ידרוש שטײט יטוף, אַנשטאָט המגיד שטײט המטיף, עפּעס טערקיש. עדות-ציון, װאָס הײסט עס עדות-ציון? ווידער צום סוף צעטל ווי עס דארף שטיין ולשומע ינעם ותבוא עליו ברכת טוב, שטייט גאר א מגן דוד און א חתימה מיט א פארנאמען און א פאמיליע נאמען, עפעס גארנישט אידישליך. אים איז באפאלן א שרעק, ער האט דערפילט א שארפן קאנקורענט. קאנקורענטן מגידים פלעגן זיך אים אפילו אפט טרעפן. ביים טרעפן זיך מיט נאך א מגיד פלעגן זיי ביידע ווארפן גורל, ווער עס זאל דער ערשטער זאגן. דעריין איז ער געוועזן א שטיקל בר מזל. דער גורל פלעגט שטענדיג אויספאלן אויף אים. מיט דעם נייעם סארט מגיד האט ער אבער געפילט וועלן אזוינע קונצן ניט אנגיין. ער וועט אים מוזן אפטרעטן די בימה אן א גורל, וואס דאס הארץ זאגט אים. און דאס אומגליק וואלט ניט אזוי גרויס געווען, ווען ער זאל נאר דאס מאל דארפן אים די בימה איבערלאזן. ווייניג שטעטלעך זענען דא אין דער גרויסער וועלט, מילא האט ער אנגעלייגט אומזיסט עטליכע וויארסט. דער אלטער מגיד האט אבער דערפילט אז ער וועט דעם נייעם סארט מגיד, אדער ווי ער הייסט מטיף, מוזן אפטרעטן אלע בימות און וועט מוזן אנטוהן א פשוטע טארבע און גיין פון שטוב צו שטוב. א שוידער איז אים דורכגעגאנגען. אינעם קאָפּ זענען אים דורכגעפֿלױגן שטיקלעך פֿון זײַנע זעקס דרשות און האָבן, דאַכט זיך, געלאַכט פֿון אים, געלאַכט און געשטעלט אים צינגער און געריסן זיך פֿון אים, װי זײ װאָלטן אים װעלן פֿאַרלאָזן אַלײן. מינחה-צײַט איז זײַן שרעק גרעסער געװאָרן. אין בית-מדרש האָבן זיך גענומען קלױבן ייִדן אײנער נאָכן אַנדערן. אין אַ פֿערטל שעה איז אין בית-המדרש ענג געװאָרן, ער אַלײן האָט אַזאַ עולם קײנמאָל ניט געהאַט. און אלע זעהן אזוי ערנסט אויס קענטיג זיי זענען געקומען עפעס הערן וויכטיגע זאכן און אט הערט דער מגיד ווי עס ווערט א גערויש דאס איז דער נייער מגיד אריין געקומען דער עולם מאכט אים א וועג דער אלטער מגיד אליין רוקט זיך אויך אפ מיט דרך ארץ און לאזט אים דורך גיין באַגלייטנדיק אים מיט אַ פֿאָרשנדיקע בליקן, און וואָס זעט ער? אַ יונגערמאַן פֿון אַ יאָר דרײַסיק, מיט אַ שוואַרץ בערדל, אַ ביסל צוגעפּוצט, ער וואָלט שווערן, אַז געשוירן, אין אַ ווײַסער מאַניעשקע, מיט אַ האַלב-לענגלעכן ראָק, האלהים! וויל ער אַ געשריי טאָן, אָט דער וועט דאָס דרשענען, אים, אים, וועט מען עס אויפן בימה ארויפלאזן? ער קען עס נישט פארשטיין, עס קאכט אין אים זיין כעס, אפיקורס וויל זיך אים אויסשרייען, נאר ער האלט זיך איין, ער וועט הערן, וואס וועט ער זאגן? אט זעט ער ווי דער נייער מגיד גייט ארויף אויפן בימה, באטראכט שטאלץ דעם עולם און הויבט אן צו שיטן פונקן פייער. און וואונדערליך, ער רעדט אויך פון ארץ ישראל. שאַ! טראכט דער מגיד, ס'איז דאך נאך אן סכנה, וועגן ארץ ישראל האט ער דאך אויך זייער א פיינע דרשה, ער זאגט זי שטענדיג אין שטעטל רעבזאוויטש, ווייל צוויי דארטיגע אלטע אידן זענען אוועקגעפארן, אהין שטארבן, עס איז דארטן א מענינא דיומא. ער הערט אבער ווייטער זיך צו און פילט אז עס איז גאר אן אנדער מין דרשה. דער חלף ליגט אויפן האלז און איר ווארט אויף משיח'ן? איי, ער איז דאך אן אפיקורס, וואס שווייגט אים דער עולם? סטייטש. ער מערקט אבער ווי דער עולם שטייט צוגעשמידט צו די ערטער און הערט מיט התפעלות, מיט באגייסטערונג. שטארבן פארט איר אין ארץ ישראל? ניין, ארץ ישראל איז פאר אונז צום לעבן געגעבן געווארן, לעבן ווילן מיר. און דער נייער מגיד רעדט אן משלים, אן פסוקים, אן בן מלך'ס און בת מלכה'ס, נאר אזוי ריכטיג, אזוי אמת, אז מען קען אים ניט אפלייקענען. און דער אלטער מגיד פילט ווי זיין וועלט איז אויס, ער האט ניט די יכולת אזא דרשה קיינמאל אויסצולערנען, און עס דריקט אים דאס הארץ. א דערשלאגענער איז ער אויף מארגן פרי צו פוס אין א צווייט שטעטל אוועק. דארט האט ער אפילו קיינעם פון די נייע ניט געטראפן, און ער וואלט אפשר יענעם נייעם מגיד אינגאנצן פארגעסן, און וואלט ווייטער געגלויבט אז די וועלט איז נאך א וועלט און אידן זענען נאך א פאלק ווי גאט האט געבאטן. זענען אים אבער סאמע מנחה צייט ווען ער האט זיך מכין געווע א דרשה צו זאגן, זיינע האפענונגען ווידער צושלאגן געווארן. צו אים איז צוגעגאנגען א יונגערמאן, געגעבן אים א ברייטן שלום און געפרעגט, איר זענט א ציוניסט? אויף וואס? האט ר' שכנא ארויסגעשטעלט די אויגן, איך מיין צו קאנט איר עפעס זאגן וועגן ציוניזם? האט דער יונגערמאן שמייכלדיג ווידער געפרעגט. ציוניזם? האט ער זיך קרענקליך פארקרימט, וואס? אן אפיקורס בין איך? איך זאג תורה, ניט קיין אפיקורסות! ער האט אבער זיינע אייגענע ווערטער ניט געגלויבט, ער וואלט זעהר וועלן זאגן עפעס פון ציוניזם, מהיכא תיתי, אז עס גייט אן בעסער ווי די אלטע דרשות, פארוואס ניט? נאר ווי אזוי לערנט מען זיך אויס. יענער יונגער מגיד האט אזוי שיין גערעדט, אזוי באהארצט, ער וועט אזוי רעדן קיינמאל ניט קענען, קיינמאל! און ער האט געמוזט זיך נעמען ווידער צו זיינע אלטע דרשות, און האט זיך געטומלט פאר שרעק, אים האט זיך אלץ געדאכט, אז דער יונגערמאן, וואס האט אים געפרעגט צו ער איז א ציוניסט, שטייט אים אנטקעגן און לאכט פון אים. וואס ווייטער זענען אידן אלץ צעלאזענער געווארן און האבן אלץ מער זיך אנגעהויבן צוצוהערן צו די נייע מגידים, צו די ציוניסטן. און אים, דעם אלטן מגיד, וויל אפילו קיינער ניט הערן. אים האט זיך שוין געטראפן צו בלייבן אליין אויפן בימה און זאגן נאר פארן שמש וועלכע האט קעגן איבער אים געדרימלט, און פארן רב וועלכע האלט זיך פאר א למדן און האלט בכלל ניט פון קיין דרשות און קוקט דעמאלט אין א ספר אריין. אין די קערות האט מען וואס ווייטער אלס ווייניגער מטבעות געווארפן, און דעם אלטן מגיד איז פארגעשטאנען מאכן אויף זיינע זעקס דרשות אן אויספארקויף און לאזן זיך איבער דער וועלט מיט א טארבע. נאר ניט אזוי גיך האט זיך דער מגיד אונטערגעגעבן. זיין לאנגע בארד מיט די שוין פילע ווייסע האר, וואס האט אים צוגעגעבן אן אויסזען פון א תלמיד חכם, און די שווארצע אטלעסע, כאטש שוין צוהאקטע קאפעטע, האבן אים דערפון אפגעהאלטן, ער האט געזוכט אנדערע מיטלען, דאס ערשטע מיטל איז געוועזן אויסלערנען זיך, עס מעג די וועלט אונטערגיין, א נייע דרשה וועגן ציון, ער האט זיך שוין עטליכע מאל געפרוווט פאר זיך אין דער שטיל א פראבע מאכן און זאגן אזא דרשה, נאר ביי אים איז עס ניט געגאנגען, עס האבן אים ערשטנס די פיל נייע ווערטער פון די נייע מגידים געפעלט, צווייטנס האט ער קיין געהעריגן ניגון ניט געפונען, און דער אלטער ניגון האט אהער ניט געפאסט. און דריטנס האט ער אליין ניט געגלויבט אין דער נייער דרשה, אים האט זיך געדאכט, אז שטעלנדיק זיך אויף דער בימה און אנהויבנדיק דרשענען וועט דער עולם זיך גלייך כאפן אז ער זאגט ליגן, ער אליין גלויבט ניט אין דעם וואס ער זאגט. און א פארצווייפלונג געמישט מיט ברענענדיגן כעס האט אנגעצינדן זיין ברוסט. ווען ער וואלט אימשטאנד געווען וואלט ער די אלע נייע מגידים די ציוניסטן אפגעמעקט פון די וועלט און וואלט פון זיי קיין זכר ניט לאזן. נאר ער איז קעגן זיי אלט, שוואך, זיין געווער, די זעקס דרשות זענען טעמפ געווארן און ער קען שוין מיט זיי ניט מלחמה האלטן. ער מוז זיך דאך אבער ראטעווען, ער מוז קריגן א ניי געווער, צום גליק איז ער דערגאנגן אז גאט צו דאנקן ניט אלע אידן זענען נאך פארפירט געווארן פון די שקצים די ציוניסטן, עס זענען נאך דא פיל שטעטלעך איבערהויפט אין פוילן ווי די אידן רופן זיי אן אפיקורסים און ווילן זיי מחרים זיין, און דער אלטער מגיד האט זיך אן די נייע קהילות אנגעכאפט ווי איינער וואס טרינקט זיך פאר א שטרוי. די שנאה, דער כעס אויף די נייע מגידים וואס ווילן אים זיין ברויט אוועקנעמען, האבן אים ענדליך געהאלפן זיך אויסלערנען א זיבעטע נייע דרשה, וועלכע ער האט גענומען זאגן אין פיל שטעטלעך, בייזערנדיג זיך אויף די נייע מגידים אויף די אפיקורסות וואס זיי פארשפרייטן צווישן אידן. אפטמאל האט אים אפילו וויי געטון דאס הארץ, ווער ווייס צי פארשפילט ער ניט יענע וועלט מיט אזא דרשה. ס'טייטש, ער רעדט געגן ארץ ישראל, געגן באזעצן אידן אין הייליגן לאנד, ווי יעדער וועט זיצן אונטער זיין פייגנבוים און בינשטאק און רואיג לעבן, ניט דארפן דרייען דעם קאפ, ניט דארפן זוכן קיין נייע דרשות צו פארדינען א שטיקל ברויט. ר'האט זיך אבער בארואיגט מיט דעם געדאנק אז פיל רבנים זענען אויך אין כעס אויף די ציוניסטן, מסתמא ווייסן זיי דאך פון דער גמרא אז אידן דארפן נאך זיין אין גלות. און ער האט זיין דרשה ווידער געהאלטן. ניט לאַנג אָבער איז די זיבעטע דרשה אָנגעגאַנגען. אַרײַנפֿאַלנדיק עפּעס ערגעץ אין אַ שטעטל און שטעלנדיק זיך נאָך מינחה אויף דער בימה, אָנהויבנדיק די זיבעטע דרשה זײַנע, האָט ער באַמערקט, ווי דער בית-המדרש רודערט זיך. ער האָט דערפֿילט, אַז דאָ איז זײַן סוף געקומען, דער עולם איז ניט צופֿרידן פֿון זײַן זיבעטער דרשה. און מיט דעם לעצטן ביסל קוראזש וואס אים איז נאך געבליבן האט ער א געשריי געטאן מיט א ניגון מיט וועלכן ער פלעגט אלעמאל מסביר זיין דעם גיהנום. די היינטיגע הולטייעס ווילן משיח'ן מיט געוואלד אראפברענגן, זיי גייען אין מאנישקעס און שערן די בערד. נאָר ער האָט ניט געענדיקט, דער שמשׂ איז צו אים צוגעגאַנגען און האָט בייז אַרויסגעזאָגט, רב מגיד, דער עולם פֿאַרלאַנגט, איר זאָלט אויפֿהערן זאָגן! ער איז בלייך געוואָרן, די צונג האָט אים ווי אָפּגענומען, ער האָט מיט אַ פֿאַרקלעמט האַרץ זיך אומגעקערט צום אָרון-קודש, אַ קוש געטאָן דעם פּרוכת, און איז א דערשלאגענער אראפ פון בימה, פארלאזענדיג אויף שטענדיג די זעקס אלטע און די זיבעטע נייע דרשה. מיט דער צייט איז אין אים דער כעס אויך פארשוואונדן, ער האט זיך מיישב געווען אז צוליב דעם וואס ער דארף האבן ברויט זאלן אידן זיצן אין גלות איז ניט קיין יושר. אמת, ער דארף חתונה מאכן די יונגסטע טאכטער, ווען זיי וואלטן נאך ווארטן מיט די נייע דרשות עטליכע יאהר, אבער, מסתמא וועט גאט העלפן און אידן זענען כאטש זיי הערן נייע דרשות נאך אלץ א גאנץ גוט פאלק, ווי ער גייט אריין זאגט מען אים ניט אפ, יעדער גיט א גראשן, א קאפעקע, אדרבה, אין פרט איז עס נאך בעסער, אונטער די אויגן אין די קערה פלעגט מען אים פיל גלאטע מטבעות אריינווארפן, און איצט

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.